בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה דף ט'. מיר הייבן אן דף ט' עמוד א', אויבן ודמוסיפין מחול על הקודש מנלן. איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ברייתא, וואס די ברייתא האט בין הדברים געזאגט ואל תתמה שהרי מוסיפין מחול על הקודש, ס'הייסט די ברייתא האט דערמאנט אז ס'דא אזא בחינה אז מ'איז מוסיף מחול על הקודש, סיי ביי שבת, סיי ביי יום טוב. סיי ביי שמיטה, אזא בחינה האט די ברייתא אראפגעברענגט, מילא פרעגט איצט די גמרא, וואו זעט מען טאקע אזא זאך פון מוסיפין מחול על הקודש? ענטפערט די גמרא דתניא, מען האט מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק בחריש ובקציר תשבות, טייטש אזוי, די פסוק הייבט זיך אן, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, וואס בעצם, פשטות רעדט די פסוק פון שבת, אבער די סוף פון די פסוק, בחריש ובקציר תשבות איז אביסל מאדנע, און ווי רש"י שמועסט דא אויס, ר' עקיבא, וואס מ'העט שוין זעהן ר' עקיבא דא אין די ברייתא, ר' עקיבא האט געהאלטן ס'קען נישט זיין אז בחריש ובקציר תשבות גייט אויך ארויף אויף שבת, ווייל שבת איז דאך דא ל"ט מלאכות, וואס עפעס פארלייגט זיך די פסוק פונקט אויף בחריש ובקציר תשבות, און ממילא דאס איז געווען קלאר פאר ר' עקיבא אז בחריש ובקציר תשבות גייט נישט אויף שבת נאר ס'גייט ארויף אויף שמיטה, אבער אפילו ביי שמיטה, זאגט ר' עקיבא דא ר' עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר שדך לא תזרע, שטייט דאך שוין אין פסוק ביי שמיטה שדך לא תזרע, וואס אונז לערנען שוין ארויס פון דארט אז מען טאר נישט טון קיין שום מלאכה בקרקע, איז ווייטער וואס דארף שטיין בחריש ובקציר תשבות ביי שמיטה? אלא נאר, דרשנ'ט ר' עקיבא, אז פון חריש לערנט מען ארויס, חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, ס'טייטש מען טאר נישט אויסאקערן א פעלד פאר שמיטה, טאמער די גאנצע תפקיד פון די אויסאקערן איז זאל וואקסן בעסער שמיטה, וקציר, פון וקציר לערנט מען ארויס של שביעית היוצא למוצאי שביעית. וואס טייטש טאמער ס'איז געוואקסן תבואה א דריטל פון די תבואה איז שוין געוואקסן שמיטה האט די תבואה א דין א קדושת שמיטה און ממילא אפילו די קציר מען שניידט עס אפ א יאר דערנאך וואס טייטש נאך ראש השנה האט עס נאך אלץ א דין פון קדושת שמיטה דאס נעמט מען ארויס פון בחריש ובקציר וואס פון דעם בעצם לערנט מען דא ארויס און פון דא זעהט מען אז מ'איז מוסיף מחול על הקודש אז שמיטה הייבט זיך נישט אן ראש השנה און ענדיגט זיך ראש השנה ניין ס'הייבט זיך אן פריעד און ס'ענדיגט זיך שפעטער פונקט וויפיל פריעד וויפיל שפעטער איז שוין א מחלוקת, אבער פון דא לערנט רבי עקיבא בעצם ארויס די גאנצע דין פון מוסיפין מחול על הקודש, נישט נאר ביי שמיטה, נאר אז מען זעט שוין ביי שמיטה די בחינה, איז די זעלבע זאך שבת און די זעלבע זאך יום טוב, דאס איז די מקור פון מוסיפין מחול על הקודש לויט רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל קריגט זיך, רבי ישמעאל האלט אוודאי די גאנצע פסוק בחריש ובקציר תשבות אלץ גייט ארויף אויף שבת. איי שבת? וואס עפעס איינצעלט די תורה דא אויס בחריש ובקציר? ס'איז דאך דא אלע מלאכות אלע ל"ט מלאכות וואס עפעס פונקט די צוויי? זאגט ר' ישמעאל ווייל מען דרשנ'ט עס מה חריש רשות אף קציר רשות וואס טייטש חריש אקערן נישט דא אין די גאנצע תורה א מצוה צו אקערן נישט דא מען געפינט נישט ס'איז דא אלע מצוות זעקס הונדערט דרײַצן מצוות קיין מצוה ליגט נישט אין דעם אקערן. יעצט אוודאי ווי רש"י שמועסט אויס, איז טאמער לאמיר זאגן ס'עט נישט זיין קיין שעורים אויפן עומר, אוודאי עט זיין א מצוה אויסצואקערן א פעלד און איינצופלאנצן שעורים דארט, אבער למעשה ס'איז נישט קיין מצוה צו אקערן ווייל טאמער ס'איז דא שעורים איז נישט דא די מצוה, און ממילא קומט אויס אז יעדע חרישה, יעדע אקעריי וואס איז דא אויף די וועלט איז אלעס א חרישה של רשות, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך א חרישה של מצוה. און די זעלבע זאך זאגט ר' ישמעאל, די תורה איז דא מקיש חריש צו קציר, אז קציר איז אויכעט אויף קציר רשות, א קצירה פון רשות, וואס טייטש ווען די תורה אסר'ט חרישה און קצירה שבת איז נאר רשות, יצא קציר העומר שהיא מצוה, אפשניידן די עומר איז שוין יא א מצוה, דאס איז נישט נכלל אינעם איסור פון שניידן שבת, און ר' ישמעאל האלט טאקע אז קצירת העומר איז דוחה שבת, מה שאין כן טאקע ר' עקיבא וואס קריגט זיך אויף אים, ר' עקיבא האלט אז מען דארף עס שניידן נאך פון פאר שבת, על כל פנים קומט אויס אז לויט ר' עקיבא האמער א לימוד פון ווי ווייסט מען אז מוסיפין מחול על הקודש פון בחריש ובקציר תשבות, לויט ר' ישמעאל נוצט מען דאס אויף א צווייטע לימוד אויף קצירת העומר שבת, זאגט טאקע די גמרא ור' ישמעאל מוסיפין מחול על הקודש מנא ליה, פון ווי ווייסט ר' ישמעאל די דין אז מוסיפין מחול על הקודש, ענפערט די גמרא נפקא ליה מדתניא, ער לערנט עס ארויס אין א צווייטע פלאץ ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ועניתם את נפשותיכם בתשעה, אז ס'דא א מצוה פון ועניתם את נפשותיכם ס'טייטש יום כיפור איז בתשעה, די ניינטע טאג פון חודש, יכול בתשעה, זאגט די ברייתא וואלט מען טאקע געמיינט אז יום כיפור איז בתשעו אז מען דארף פאסטן די ניינטע טאג ס'טייטש ערב יום כיפור דארף מען אויך פאסטן, תלמוד לומר פארדעם שטייט בערב, בערב איז משמע אז ניין, ערב יום כיפור פאסט מען נישט, די תענית הייבט זיך אן, ועניתם את נפשותיכם הייבט זיך ערשט אן בערב ביינאכט, אי בערב, יכול משתחשך, וואלט איך טאקע געמיינט אז נאר ממש ווען ס'איז טונקל, נאר ווען ס'ווערט נאכט, תלמוד לומר בתשעה, פאר דעם שטייט בתשעה איז משמע אז שוין די ניינטע טאג ס'טייטש ערב יום כיפור איז אויך דא א מצוה פון ועניתם את נפשותיכם, הא כיצד? ס'טייטש לכאורה איז דא א סתירה, ווייל בערב איז משמע ס'הייבט זיך אן ביינאכט, בתשעה איז משמע ס'הייבט זיך שוין אן ערב יום כיפור, נאר וואס דען דרש'ט מען פון דעם מתחיל ומתענה מבעוד יום, אז מ'הייבט שוין אן פאסטן בייטאג בתשעה, און במילא איז ביידע נתקיים, סיי ס'איז בערב, וואס טייטש מ'פאסט נישט גאנץ ערב יום כיפור נאר מ'הייבט אן פאסטן ביינאכט, און סיי אביסל בתשעה ווייל אביסל פאר יום כיפור הייבט מען שוין אן פאסטן, מלמד שמוסיפין מחול על הקודש, פון דא לערנט מען ארויס אז מ'דארף צולייגן מחול על הקודש, אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין, ווייסט מען טאקע ווען יום כיפור קומט אריין דארף מען מוסיף זיין אביסל מ'דארף אנהייבן פאסטן אביסל פריער, ווי ווייסט מען אז ווען ס'ענדיגט זיך מוצאי יום כיפור איז אויך דא א מצוה מוסיף צו זיין אביסל צייט, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק מערב עד ערב, ווי רש"י זאגט, עד ערב איז ועד בכלל, ס'טייטש ביז ביינאכט אויך די נעקסטע נאכט, די נאכט מוצאי יום כיפור דארף מען אביסל אויכעט פאסטן, אין לי אלא יום כיפורים, שבתות מנין, ווי ווייסט מען אויכעט יעדן שבת איז דא א מצוה מוסיף צו זיין, תלמוד לומר תשבתו, שטייט דארט ווייטער אין פסוק תשבתו דאס איז מוסיף שבתות, ימים טובים מנין, תלמוד לומר שבתכם, פון שבתכם איז מען מרבה ימים טובים, הא כיצד, וואס טייטש קומט אויס א כלל אז כל מקום שיש בו שבות, וואו ס'שטייט א ענין פון שביתה, סיי שבת, סיי יום כיפור, סיי יום טוב, סיי ביי שמיטה, איז ביי די אלע זאכן מוסיפין מחול על הקודש, על כל פנים, האמיר די מקור פון רבי עקיבא, און האמיר די מקור פון רבי ישמעאל, פרעגט אונז די גמרא ורבי עקיבא, האי ועניתם את נפשותיכם בתשעה, מאי עביד ליה, רבי ישמעאל האט גענוצט די פסוק צו דרש'נען מוסיפין מחול על הקודש, וואס טוט רבי עקיבא מיט די פסוק? ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה לכדתני חייא בר רב מדפתי, דתני חייא בר רב מדפתי האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ועניתם את נפשותיכם בתשעה, וכי בתשעה מתענין, פאסט מען דען די ניינטן טאג? והלא בעשירי מתענין, מען פאסט דאך די צענטע טאג, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי, מען לערנט ארויס פון דעם אז איינער וואס עסט און טרינקט די ניינטע טאג, כדי ער זאל בעסער קענען פאסטן דעם צענטן טאג, ער זאל בעסער קענען פאסטן יום כיפור, איז מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, די תורה איז מעלה אויף אים כאילו ער האט געפאסט טאקע די ביידע טעג, דאס טוט רבי עקיבא, דאס דרש'ט רבי עקיבא פון דעם פסוק. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איידער מען וועט זען די ברייתא, עמיר קודם אויסרעדן אפאר פסוקים וואס שטייט ביי יובל, איז אזוי, אין ויקרא כ ה פסוק ט' שטייט אזוי, די פסוק הייבט אן,

שטייט דא אין פסוק אז יובל די פופציגסטע יאר איז אויך דא א מצוה, איינס אז ואיש אל משפחתו תשובו, אלע עבדים גייען אהיים, און די צווייטנס איז ושבתם איש אל אחוזתו, ס'איז דא א מצוה אז די אלע פעלדער וואס מ'האט פארקויפט די אלע שדה אחוזות, אלעס גייט אויך צוריק. שפעטער פסוק י א שטייט יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה, וואס טייטש באזונדער זאגט דא די פסוק אז יובל איז אויך דא אן איסור צו ארבעטן מיט די פעלד, אזוי ווי אין א שמיטה יאר, דאס איז פסוק י א קומט אויס נאכאמאל, פסוק ט' רעדט פון העברת שופר, ס'דא א מצוה צו בלאזן שופר יום כיפור פון יובל, פסוק י' רעדט די מצוה פון באפרייען אלע קנעכט און צוריק געבן אלע פעלדער אלע שדה אחוזות, און פסוק י א איז אז ס'דא א מצוה שובת צו זיין און נישט ארבעטן מיט די קרקעות, זאגט יעצט די ברייתא אזוי, תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק אין פסוק י' יובל היא, יובל היא איז לכאורה איבעריג. וואס לערנט מען ארויס פון יובל היא? זאגט די ברייתא אזוי, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא תקעו. וואס טייטש? נאכאמאל, ס'איז דא דריי מצוות וואס מען דארף טון יובל, און איין איסור וואס מען טאר נישט טון יובל. די ערשטע מצוה איז, מען דארף בלאזן שופר יום כיפור פון יובל. די צווייטע מצוה איז מען דארף באפרייען די עבדים. די דריטע מצוה איז מען דארף צוריק געבן אלע קרקעות. און די איסור וואס איז דא יובל איז די איסור צו באארבעטן די פעלדער. און במילא זאגט די ברייתא פון דעם וואס שטייט יובל היא איז משמע אז יובל איז יובל נישט קיין חילוק צי מען האט שומט געווען וואס טייטש צי מען האט צוריק געגעבן די קרקעות צי מען האט געבלאזן שופר ס'איז נישט קיין נפקא מינה אפילו מען העט נישט בלאזן שופר אדער כלל ישראל העט נישט צוריק געבן קרקעות אזוי ווי מען דארף בעצם איז נאך אלץ יובל ס'איז יובל מען טאר נישט ארבעטן מיט די פעלדער יכול אבער זאגט די ברייתא אף על פי שלא שלחו די דריטע זאך, באפרייען עבדים פון דעם האט מען נישט גערעדט, וואלט איך אפשר געמיינט אז אפילו מען באפרייט נישט די עבדים איז נאך אלץ יובל, תלמוד לומר היא, פאר דעם שטייט היא, היא איז א מיעוט, ס'טייטש יובל איז א ריבוי, היא איז א מיעוט, פון היא איז מען ממעט אז דאס איז אנדערש, דברי רבי יהודה, ס'טייטש רבי יהודה האלט אז באפרייען קנעכט איז אנדערש, אלעס איז תלוי צו מען האט באפרייט די קנעכט צו נישט, טאמער מען האט באפרייט די קנעכט, דעמאלטס איז אוודאי יובל, און אז ס'איז יובל טאר מען נישט באארבעטן די פעלדער. נישט קיין חילוק צו מען האט צוריק געגעבן די קרקעות, צו מען האט געבלאזן שופר, אלעס אנדערש איז נישט קיין חילוק, אבער טאמער מען האט נישט באפרייט די קנעכט, דעמאלטס האלט רבי יהודה איז גאנץ יובל נישט דא, און ממילא מעג מען באארבעטן די פעלדער אויכעט, ס'איז נישט דא קיין דיני יובל. רבי יוסי אומר, רבי יוסי לערנט אנדערש, רבי יוסי זאגט יובל היא, אף על פי שלא שמטו, אף על פי שלא שלחו, יכול אף על פי שלא תקעו, תלמוד לומר היא ר' יוסי לערנט אנדערש ווי ר' יהודה, ר' יוסי לערנט די איינציגסטע זאך וואס איז מעכב איז די תקיעה, די בלאזן שופר, ס'טייטש טאמער מ'האט נישט צוריקגעגעבן די פעלדער אדער טאמער מ'האט נישט באפרייט די עבדים, לויט ר' יוסי נישט קיין נפקא מינה ס'איז נאך אלץ יובל, אבער די עיקר איז מ'האט געבלאזן שופר, טאמער מ'האט נישט געבלאזן שופר יום כיפור, דעמאלטס איז אינגאנצן נישט קיין יובל, מ'מעג טאקע באארבעטן די פעלדער. זאגט יעצט ר' יוסי, וואס טאקע פשט פון דעם, פארוואס לערנט אזוי ר' יוסי, איז ר' יוסי מסביר, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט מפני מה אני אומר יובל היא אף על פי שלא שלחו ואין יובל אלא אם כן תקעו. ס'טייטש רבי יוסי מסביר אזוי, בעצם איז דא א ריבוי, שטייט יובל היא, פון די ווארט יובל איז משמע אז ס'איז יובל נישט קיין חילוק וואס דו טוסט, ס'איז יובל אטאמאטיש, אזוי איז משמע פון יובל היא איז ממעט, היא איז ממעט אז ס'איז נישט אזוי, אז ס'איז יא דא עפעס ס'איז מעכב, און ממילא פון די דריי זאכן וואס ס'איז דא דא וואס מ'האט דא צו טון, באפרייען עבדים, צוריק געבן שדות, און בלאזן שופר, וואס עפעס האט רבי יוסי אויסגעקלויבט אז שופר דאס איז ממעט, טאמער מ'וועט נישט בלאזן שופר אויס יובל, און די אנדערע זאכן איז מרבה, ס'איז יובל נישט קיין חילוק צו מען באפרייט די עבדים צו מען געבט צוריק די שדות, וואס עפעס האט טאקע רבי יוסי דאס אויסגעקלויבט, איז רבי יוסי מסביר, ווייל לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים, ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר, זאגט רבי יוסי, לאמיר זאגן ס'וועט זיין א יאר וואס וועט נישט זיין קיין איין עבד אין גאנץ כלל ישראל, קיין שום קיין עבדים, קיין שום עבד עברי האט זיך נישט פארקויפט די לעצטע פופציג יאר, און לאמיר זאגן ס'איז נישט דא קיין איין פעלד וואס מ'האט פארקויפט די לעצטע פופציג יאר, קומט יעצט יובל, איז נישט דא קיין עבדים צוריק צו גיין, און ס'איז נישט דא קיין פעלד צוריק צו גיין, וועסטו מיר זאגן זאגט ר' יוסי אז די תורה זאגט אין אזא יאר איז נישט דא קיין יובל? אוודאי נישט, און ממילא זאגט ר' יוסי איז אסאך מער מסתבר צו זאגן אז די תורה האט אלעס תולה געווען אין א שופר, וואס ס'איז נישט דא אזא זאך ס'זאל זיין א יאר וואס ס'איז נישט דא קיין שופר, א שופר איז אלעמאל דא, און ממילא זאגט רבי יוסי איז אלעס תלוי אינעם שופר. דבר אחר, לייגט רבי יוסי צו נאך א טעם, זאגט רבי יוסי זו מסורה לבית דין, וזו אין מסורה לבית דין, ס'טייטש שופר ליגט אין בית דין, בית דין האט א חיוב צו בלאזן דעם שופר יום כיפור, מה שאין כן באפרייען די עבדים, צוריק געבן די שדות, דאס ליגט נישט א חיוב אויף בית דין, נישט בית דין איז דער וואס דארף צוריק געבן, כלל ישראל דארף צוריק געבן, און ממילא ווייטער איז מער מסתבר צו זאגן אז די תורה האט אלעס תולה געווען אין בית דין און נישט אין כלל ישראל. זאגט די גמרא מאי דבר אחר, וואס דארף ר' יוסי טאקע נאך א הסבר? איז די גמרא מסביר ווייל וכי תימא אי אפשר דליכא חד בסוף העולם דלא משלח, ווייל עסטו וועלן זאגן ניין ס'נישט מעגליך אזא זאך אז ס'נישט דא קיין איין עבד אין די גאנצע וועלט, ערגעץ אין סוף וועלט איז דא א איד וואס האט עפעס אן עבד, איז אויף דעם דארפסטו וויסן אז ס'דא נאך א סיבה פארוואס ר' יוסי כאפט טאקע דווקא אן די ענין פון תקיעת שופר, ווייל זו מסורה לבית דין וזו אינה מסורה לבית דין, זאגט יעצט די גמרא, בשלמא לרבי יוסי, כדקאמר טעמיה, אלא לרבי יהודה מאי טעמא, שוין, רבי יוסי האט מען פארשטאנען, אבער וואס איז פשט אז רבי יהודה האלט אז אלעס איז תלוי אין שילוח עבדים, וואס עפעס שילוח עבדים? ענטפערט די גמרא, אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק וקראתם דרור בארץ, וקסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, טייטש אזוי, לאמיר נאכאמאל אריינקוקן די פסוקים, פסוק ט' שטייט והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, די פסוק ט' רעדט נאר פון תקיעת שופר, פסוק י' שטייט וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה אז מען זאל אויסרופן דרור וואס טייטש אלע עבדים גייען אהיים פריי, און גראד נאכדעם שטייט יובל היא, און ממילא זאגט די גמרא אז ר' יהודה האלט מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, און ממילא די יובל היא גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט גראד פארדעם וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, נישט אויף וואס שטייט א פסוק פריערט לגבי תקיעת שופר, ממילא פאר דעם האלט ר' יהודה אז די היא איז טאקע ממעט דאס וואס שטייט א סעקונדע פריער, די ענין פון שחרור עבדים, אז אלעס איז תלוי אין שחרור עבדים, טאמער מ'עט נישט משחרר זיין קיין עבדים, עט אינגאנצן נישט זיין קיין יובל. זאגט די גמרא, דרך אגב דכולי עלמא דרור לשון חירות מאי משמע, יעדער זאגט וקראתם דרור איז א לשון חירות, ווי זעהן מיר דרור איז טאקע א לשון חירות, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אין דרור אלא לשון חירות אמר רבי יהודה, מה לשון דרור וואסערע לשון איז דאס, כעין דמדייר בי דיירא ומוביל סחורה בכל מדינה, אזוי ווי איינער וואס וואוינט ווי ער וויל, ער גייט ער פירט אריבער סחורה פון איין מדינה צום צווייטן, ער שטייט איין ווי ער וויל ער וואוינט ווי ער וויל, דרור איז א לשון פון דייר, ער קען וואוינען ווי ער וויל, דאס קען נאר א בן חורין, נישט קיין עבד, און ממילא דרור איז א לשון פון חירות. זאגט יעצט די גמרא אבער על כל פנים ווייטער, נאכדעם וואס אונז האבן געזען די שיטה פון רבי יהודה און די שיטה פון רבי יוסי, ברענגט די גמרא א דריטע שיטה, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי, אבל חכמים אומרים, שלשתן מעכבות בו, חכמים האלטן אלע דריי זענען מעכב, מען דארף האבן סיי תקיעת שופר, סיי שילוח עבדים, און סיי צוריקגעבן שדה אחוזה, כדי זאל זיין נוהג דיני יובל, אז נישט אז פעלט איינס פון זיי אפילו, קען מען נישט איינפירן יובל, קסברי, ווייל זיי האלטן, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו, ולאחריו, חכמים האלטן מען קען דרש'ן די פסוק אויף אלע וועגן, די ווארט יובל היא גייט ארויף סיי אויף פסוק ט' אויף די ענין פון תקיעת שופר, סיי אויף פסוק י' אויף דעם ענין פון שדה אחוזה וואס שטייט נאך יובל היא, און אויף די ענין פון שחרור עבדים וואס שטייט פאר יובל היא. איי פרעגט די גמרא, והא כתיב יובל, יובל האמיר דאך געזען יובל איז א ריבוי, היא איז א מיעוט, איז פון יובל איז משמע אז יובל געשענט נישט קיין חילוק וואס מען טוט, היא איז א מיעוט ממילא טאקע זוכט סיי רבי יהודה און סיי רבי יוסי זוכן וואס געשענט אטאמאטיש, און וואס איז מעכב? רבי יודא האט געטראפן אז די שחרור עבדים איז מעכב, רבי יוסי האט געטראפן די תקיעת שופר איז מעכב, אבער לויט די חכמים אז אלעס איז מעכב, איז וואס איז מען מרבה פון דעם יובל? ענטפערט די גמרא, ההוא דאפילו בחוץ לארץ, פון יובל זענען די חכמים מרבה אז די מצוה פון שילוח עבדים איז אפילו אין חוץ לארץ, איי פרעגט די גמרא והכתיב בארץ, שטייט וקראתם דרור בארץ און משמע נאר אין ארץ ישראל דא שחרור עבדים, ענטפערט די גמרא ההוא בזמן שנוהג דרור בארץ, נוהג בחוץ לארץ, בזמן שאינו נוהג בארץ, אינו נוהג בחוץ לארץ, וואס טייטש פון בארץ לערנט מען טאקע ארויס אז איינס איז תלוי אין צווייטן, טאמער ס'איז דא שחרור עבדים אין ארץ ישראל, דעמאלטס איז אויך דא א מצוה אין חוץ לארץ, אזוי ווי חכמים דרש'ענען פון יובל, טאמער איז אבער נישט דא אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז מען נישט משחרר עבדים, דעמאלטס איז די מצוה אויך נישט חל אין חוץ לארץ. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ולנטיעה אז באחד בתשרי איז ראש השנה לנטיעה און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מן התורה איז דא א דין פון ערלה, די ערשטע דריי יאר וואס מ'פלאנצט איין א בוים, טאר מען דאס נישט עסן, ס'האט א דין פון ערלה, איז דער ראש השנה אויף דעם איז תשרי, דהיינו טאמער מען האט איינגעפלאנצט א בוים אביסל פאר תשרי אביסל פאר ראש השנה, און ס'ווערט יעצט ראש השנה, האט זיך געענדיגט די ערשטע יאר, און מען קען אנהייבן ציילן די צווייטע יאר נאך ראש השנה. זאגט די גמרא מנא לן, ווי ווייסט מען אז באחד בתשרי איז ראש השנה לערלה? ענטפערט די גמרא דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק שלש שנים ערלים, שטייט א לשון שנה, וכתיב שטייט דארט ווייטער אין פסוק ובשנה הרביעית, דאס גייט ארויף אויף רבעי וואס טייטש די ערשטע דריי יאר איז ערלה, די פערדע יאר ווערט גערופן רבעי, די פירות, זענען קדשים מען דארף עס ארויף טראגען קיין ירושלים עסן אין ירושלים אדער אויסלייזן, על כל פנים ביי ביידע שטייט שנה, ויליף שנה שנה מתשרי, דכתיב מראשית השנה, תשרי שטייט אויך שנה, ווייס מער אז שנה דא איז תשרי, איי פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא וואס מען האט שוין געזעהן כמה פעמים, וליגמר שנה שנה מניסן, דכתיב ראשון הוא לכם לחדשי השנה, ביי ניסן שטייט אויך שנה, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ וואס מען האט שוין געזעהן, דנין שנה שאין עמה חדשים, משנה שאין עמה חדשים, ואין דנין שנה שאין עמה חדשים, משנה שיש עמה חדשים, ביי ניסן שטייט חדשי השנה, ביי תשרי שטייט נישט חדשי השנה, ממילא ענדערש ארויסלערנען ערלה און רבעי וואס דא שטייט נישט חדשי פון תשרי וואס דארט שטייט אויך נישט חדשי, ווי איידער ארויסלערנען פון ניסן וואס דארט שטייט לחדשי השנה.